וועל היינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק י ט, היינטיגע וואך איז ניצבים וילך צוזאמען, מיר לערנען א חלק י ט שיחה וילך ד, די פערדע שיחה אין וילך אין ליקוטי שיחות חלק י ט, אין עמוד אין ליקוטי שיחות דאס עמוד דרײַ הונדערט איין און צוואַנציק, א געוואלדיגע געשמאקע רשי שיחה, דער רבי וועט אראפברענגען אין די רשי נישט קיין סך שאלות, אבער די פאר שאלות וואס דער רבי פרעגט איז פשוט שאלות וואס איז אינגאנצן נישט פארשטאנדיג אין פשוטו של מקרא וואס האט רשי דא געוואלט. געבן נאר א דוגמא וואס מען גייט לערנען, רשי ברענגט אראפ צוויי זאכן אין די רשי, ברענגט ער איין זאך, דערנאך זאגט ער ווי ס'שטייט אין גמרא אין סוכה אין סוטה, דערנאך ברענגט ער די צווייטע זאך, ביידע זאכן שטייען אין סוטה, אדער שרייב סוטה אנהייב אדער שרייב סוטה צום סוף, און דער רבי מיט א דיוק אין אות ד' עט דער רבי אנהייבן דעם ביאור, עט דער רבי זאגן מ'עט לערנען רשי ווי ס'דארף צו זיין, און מ'עט א קוק טון וואס רשי מדייק אין זיין לשון, עט אראפפאלן אלע שאלות, און רשי ווערט פשוט כפתור ופרח, און ס'פארשטאנדיק געשמאק וואס רשי האט געוואלט דא, און ס'מוז זיין אזוי, ס'קען נישט זיין, קען נישט זיין אנדערש. און צום סוף וועט נאך צוקומען אויכעט א ענין דבר פלא ווי דער של ה שרייבט אז אין רשי איז דא נפלאות אין רשי, דער רבי וועט ארויסברענגען א זאך, א חילוק, ווי רשי לערנט אין חומש אין אונזער פרשה אין וילך, און ווי רשי לערנט אין גמרא אין סוטה, אנדערש ווי דא, גמרא איז איין זאך און פשוטו של מקרא איז א צווייטע זאך, אין פשוטו של מקרא עט ארויסקומען א שאלה, א חקירה אין הלכה, און זען ווי רשי פסק'נט ווי ס'קומט אויס לויט פשוטו של מקרא, נאכדעם וועט זיין דער לימוד וואס מ'קען זיך אפלערנען פון דעם, פון דעם גאנצן ענין פון די רשי, וויאזוי מ'דארף זיך פירן, א ענין וואס מ'לערנט ארויס פון דעם ווי מ'וואס מ'דארף טון. אות א', בנוגע צו מצוות הקהל שטייט אין דער משנה און אין גמרא, שטייט אין גמרא אין סוטה דף מ א עמוד א', שטייט אין די משנה און די גמרא, כמה פרטים, איז דא זאכן וואס דארף, וויאזוי ס'ווערט געמאכט די מצוה פון הקהל, הקהל איז איינמאל נאך זיבן יאר נאך די שנת השמיטה ווערט אנגערופן הקהל, הקהל איז געווען אום ערשטן חול המועד האט מען געמאכט און שטייט אז הקהל את העם אלע זאלן קומען און זאלן הערן ויראו את ה' זאלן הערן זאכן וויאזוי מען דארף זיך פירן, און מען הערט, פון וועמען הערט מען עס? פון דעם מלך. שטייט אין גמרא דארטן כמה פרטים, רשי אבער בפרשתנו זאגט נאר פרטים אחדים בענין זה, רשי ברענגט אראפ נאר אפאר פרטים וועגן דעם ענין פון הקהל, וואס פון דעם קען מען וויסן וועלכע פרטים זענען מוכרח ביי הקהל לפי פשוטו של מקרא, רשי דאך אני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא, וואס רשי ברענגט אראפ די פאר זאכן וואס דארף זיין ביי הקהל, מוז אונז לערנען דעם ענין פון על פי פשוטו של מקרא וואס איז די פרטים וואס זענען מוכרח צו זיין ביי הקהל. רשי שטעלט זיך אויף די ווערטער וועל אראפברענגען די רשי, און מ'עט זען וואס רשי איז מכריח אז ס'מוז זיין אין פשוטו של מקרא די זאכן וואס רשי ברענגט אראפ. רשי שטעלט זיך אויף די ווערטער, שטייט אין אונזער פרשה, פרק לא פסוק י א שטייט תקרא את התורה הזאת, מען וועט מקדים זיין אביסל וואס עס שטייט אין חומש, לויט דעם וועט דער ענין ווערן פארשטאנדיג שפעטער וועט זיין גרינגער צו פארשטיין, שטייט ויכתוב משה פסוק ט' ויכתוב משה את התורה הזאת ויתנה אל הכהנים בני לוי הנושאים את ארון ברית ה' ואל כל זקני ישראל, משה רבינו האט גענדיגט די גאנצע תורה, האט ער עס געגעבן לויט רשי, כשנגמרה כולה, ס'איז א מחלוקת, אנדערע זאגן אז ס'איז נישט, נתנה לבני שבטו, האט ער עס געגעבן צו די כהנים, בני לוי, זיין שבט, און אויכעט צו זקני ישראל. נעקסטע פסוק שטייט ויצו משה אותם לאמור, משה האט צו אלעמען אנגעזאגט, אז מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות, ווען ס'וועט קומען נאך די זיבן יאר נאך די יאר פון שמיטה, ווי רשי זאגט מקץ שבע שנים שנה ראשונה של שמיטה, נאך זיבן יאר, זעקס יאר און דער זיבעטע יאר איז שמיטה, דער אכטער יאר, ס'הייבט זיך אן די שנה ראשונה של שמיטה, דאס איז רש י זאגט שהיא שנה שמינית, דער אכטער יאר אריין, און די שאלה איז נאר פארוואס האט ער עס אנגערופן במועד שנת השמיטה, זאגט רש י ולמה קורא אותה שנת השמיטה, ווייל שעדיין שביעית נוהגת בה, ס'דאך דא הלכות וואס גייט אריין אין דעם אכטן יאר נאך דעם ענין פון שמיטה, בקציר של שביעית היוצא למוצאי שביעית, דערפאר רופט ער עס אן שנת השמיטה, דער עיקר פסוק י א, בבוא כל ישראל לראות את פני ה' אלוקיך, ס'איז א מצוה פון עולה לרגל זיין אין סוכות, במקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל בעיניהם, אויף דעם פסוק שטעלט זיך דער רבי אין די שיחה, וואס רש י זאגט תקרא את התורה הזאת, וואס זאגט רש י, המלך היה קורא מתחילת אלה הדברים, דער מלך האט געליינט פון אנהייב דברים, כדאיתא במסכת סוטה שטייט לכאו' נאר תקרא את התורה הזאת, זאגט רש י וואס מיינט התורה הזאת, ערשטנס המלך, אט דער מלך און היה קורא מתחילת אלה הדברים כדאיתא במסכת סוטה נאכדעם שרייבט רש י על בימה של עץ שהיו עושין בעזרה דאס איז די רש י אויף וואס מיר גייען זיך שטעלן די פרטים וואס רש י זאגט שטייען אין דער משנה אין מסכת סוטה אבער אין דער משנה שטייען נאך כמה פרטים וואס רש י ברענגט נישט אראפ ווי אזוי מען האט געגעבן די ספר תורה צום מלך, וועלכע פרשיות בפרט ער האט געליינט, די ברכות וואס דער מלך האט געזאגט נאך דער קריאת התורה, די אלע זאכן ברענגט רש י נישט אראפ, רש י ברענגט אראפ אינגאנצן לכאורה דריי זאכן, אז דער מלך האט געליינט, וואס האט ער געליינט מתחילת ספר דברים, און אויך אז אין אז ס'איז געווען אויף א בימה של עץ, וואו דאס איז געווען אין עזרה. נאך אינטערעסאנט צו מוסיף זיין וואס די גמרא זאגט, זייער געשמאק, די גמרא דערציילט די משנה דערציילט און די גמרא דערציילט דעם גאנצן סדר וואס איז געווען דארטן וואס דער רבי ברענגט אראפ דא ווי אזוי מען האט געגעבן די ספר תורה דער חזן פון די ס'איז געווען א שול דארטן אין בית המקדש איז דער אין הר הבית אין הר הבית איז געווען א שול דער חזן הכנסת וואס עס מיינט דער שמש פלעגט ארויסנעמען די ספר תורה פון ארון קודש וואס דארטן איז געווען ער פלעגט עס געבן צו דעם ראש הכנסת, ווייזט אויס דער רב פון די שול וואס איז געווען אין הר הבית, ער האט עס געגעבן צום סגן כהן גדול, א גאנצע תהלוכה, ס'איז נישט געווען סתם אזוי, פשוט א צייכן פון כבוד, וואו ברענגען דעם מלך איז דאס געווען מיט א גאנצן סדר, ער האט עס געגעבן דעם סגן פון דעם כהן גדול, דער סגן פון כהן גדול האט עס געגעבן צו דעם כהן גדול, און דער כהן גדול האט עס געברענגט צו דעם מלך וואס ער איז געווען אויף די בימה, און דערנאך פלעג ער ליינען מיושב, זיצנדיגערהייט אלס כבוד פון די מלך, האט ער נישט געדארפט שטיין, וואס האט ער געליינט? שטייט אין שטייט קלאר אין די משנה, פון אלה הדברים ביז שמע, אויך די הדגשה גייט גלייך פון אלה הדברים ביז שמע האט ער געליינט, נאך שמע האט ער געליינט געהיפערט וואס עס שטייט ווייטער, ער גייט צו והיה אם שמוע, דערנאך איז ער געגאנגען צו עשר תעשר, דערנאך איז ער געגאנגען צו אונזער פרשה אין פרשה פון כי תבוא כי תכלה לעשר און דערנאך איז ער צריק געגאנגען און אנגעפילט די ארטער וואס ער האט פארפעלט האט געליינט קומט אויס חומש דברים קומט דאס האט ער געליינט דערנאך שטייט אויכעט די ברכות וואס ער ברכות האט געמאכט ער פלעגט מסיים זיין נישט אזוי ווי דער כהן גדול איז מסיים אין יום כיפור ער פלעגט מסיים זיין מקדש ישראל והזמנים ווי מ'פירט זיך ביי אונז אז ס'דא ברכות נאך דער הפטורה איז ער האט געמאכט ברכות נאך דעם ליינען חומש דברים איז נאך אמאל און די גמרא ברענגט אראפ ווי אזוי מען האט געגעבן די ספר תורה צום מלך ווי ערשט אויסגערעכנט וועלכע פרשיות בפרט ער האט געליינט די ברכות וואס דער מלך האט געזאגט נאך קריאת התורה און דער טעם איז מובן ופשוט פארוואס רשי ברענגט נישט אראפ אלע זאכן פארוואס ווייל די ענינו של רשי בפירוש על התורה איז צו אפטייטשן פשוטו של מקרא אני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא, ס'איז נישט אני באתי לפשוטו של מקרא, אני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא, די מורא'דיגע הדגשה. רש'ס ענין איז אפטייטשן פשוטו של מקרא, נישט אראפצוברענגען פרטי דינים פון מצוות, דאס איז נישט רש'ס ענין. איז נישט מובן, אויב אזוי איז דאך נישט פארשטאנדיג, געוואלדיג שווער, פארוואס ברענגט רשי אראפ אט די פרטי דינים, די דינים וואס מ'האט ערשט אויסגערעכנט, וואס רשי ברענגט יא אראפ, פארוואס ברענגט ער זיי אראפ? ולכאורה, צוויי שאלות, א', פון וואנענט איז דער הכרח אויף זיי בפשוטו של מקרא? וואו שטייט אין פשוטו של מקרא אז ס'איז געווען דער מלך? וואו שטייט אז ס'איז געווען געליינט פון אלה הדברים? וואו שטייט אז ס'איז געווען א בימה של עץ? פון וואנענט נעמט רשי צו ברענגען דווקא די צוויי זאכן אין פשוטו של מקרא איז נישט מכריח אויף די זאכן? רשי קומט דאך מפרש זיין פשוטו של מקרא. עס איז דא אנדערע זאכן וואס רשי ברענגט, וועט דער רבי מסביר זיין איז יא מובן אין פשוטו של מקרא, אבער נישט אלע זאכן וואס רשי האט אראפגעברענגט דא. בית זיי זענען אויך נישט זענען אויך נישט נוגע צו הבנת הבנת פשוטו של מקרא רשי קומט מסביר זיין דעם קינד דעם חמש למקרא ווען ער האט א שאלה ער פארשטייט נישט אין חומש וואס ס'שטייט ער האט נישט קיינע שאלות דא וואס גיט דאס צו אין הבנה פון פשוטו של מקרא האבן מיר צוויי שאלות לכאורה וואס דער רבי פרעגט ערשטנס פון וואנעט איז דער הכרח אין פשוטו של מקרא אז ס'איז געווען די זאכן וואס רשי ברענגט אראפ רשי ברענגט דאך אראפ ספעציעלע זאכן ער ברענגט נישט אראפ אלעס דארף מען זאגן אז ס'האט אפשר שייכות וואו איז די הוכחה אין פשוטו של מקרא א געוואלדיגע שווערע שאלה. ערשט דער רבי מאכט זיין אז ס'איז דא א חלק פון רשי וואס איז יא פארשטאנדיג, דער ערשטער חלק פון פירוש רשי, המלך היה קורא מתחילת אלה הדברים, איז פארשטאנדיג פארוואס רשי שרייבט דאס, דאס איז דער אפטייטש פון די ווערטער וועלכע זיינען געזאגט געווארן ליהושע און צו זקני ישראל, ווי דער לשון דארטן, תקרא את התורה הזאת. ווי איך האב מסביר געווען פריער ווען איך האב אראפגעברענגט די פסוקים פון חומש, איז א מורא'דיגע זאך, שטייט אז משה רבינו האט געגעבן די תורה, ויתנה אל הכהנים בני לוי הנושאים את ארון ברית השם ואל כל זקני ישראל, דערנאך שטייט ויצו משה אותם לאמור, אז ס'איז אנגעזאגט אז מ'דארף מאכן ענין פון הקהל, ווען ס'קומט צו הקהל שרייבט ער תקרא את התורה הזאת לשון יחיד ס'איז נישט לשון רבים וואס טוט זיך דא איז דער רבי מסביר אזוי ווייל די ווערטער וועלכע עס שטייט זענען געזאגט געווארן ליהושע און צו זקני ישראל תקרא את התורה הזאת איז דא דא איז דא דא צוויי זאכן א' תקרא לשון יחיד דער צו וועמען מען זאגט גלייך נאכדעם הקהל לשון יחיד, דער פסוק נאך דעם פסוק יב שטייט תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באזניהם, הקהל את העם, ווייטער א לשון יחיד, שטייט נישט הקהילו, הקהל את העם, איז דא דא לשון רבים און לשון יחיד, וואס איז דאס? זאגט דער רבי א' תקרא לשון יחיד, ווער איז דאס? דער צו וועמען מען זאגט גלייך נאכדעם אין פסוק יב הקהל לשון יחיד. א יחיד וועלכער קען צוזאמען קלייבן את העם ווער איז דאס איז דאס דער מלך המלך הוא יקוירע דערפאר איז פארשטאנדיג פארוואס רשי זאגט המלך היה קורא ווייל ס'איז דער קינד וועט נישט פארשטיין ווער איז דאס לשון רבים לשון יחיד ווער איז דאס שטייט הקהל את העם ווער קען טון הקהל דווקא המלך דערפאר זאגט רשי המלך היה קורא איז פארשטאנדיג פארוואס זאגט המלך היה קורא ווייל ווער איז דאס ס'רעדט זיך צו יהושע תקרא באזני העם גייט צו יהושע תקרא לשון יחיד ב. פארשטאנדיג וואס רשי זאגט, שטייט את התורה הזאת, אזוי שטייט אין חומש, תקרא את התורה הזאת, מיינט את התורה הזאת, לאמור השם אלוקינו מתחילת אלה הדברים. איז זייער געשמאק פארשטאנען. דער ערשטער חלק פון רשי וואס רשי זאגט המלך היה קורא ומתחילת אלה הדברים איז פארשטאנדיג פון וואנעט ער נעמט עס אין פשוטו של מקרא, וואס איז נוגע צו הבנת הפשט פאר דעם קינד צו פארשטיין, ווייל ער פארשטייט נישט וואס דא טוט זיך, איז רש י מסביר זאלסט געדענקען אז המלך היה קורא, ווייל ס'שטייט הקהל גייט עס אויפן מלך, און את התורה הזאת, שטייט דאך קלאר אין אנהייב פרשת דברים, באר באר את התורה הזאת לאמר, משה רבינו האט מסביר געווען די אידן, השם אלוקינו, ווי ס'הייבט זיך אן דארטן אין דברים, און דערנאכדעם, זאגט רשי מתחילת אלה הדברים איז זייער געשמאק פארשטאנדיג פארוואס רשי ברענגט אראפ דעם ענין אבער דער המשך פון רשי על בימה של עץ שהיו עושין בעזרה די דינים האבן לכאורה קיין שייכות נישט צום פירוש אין פסוק נאם ערשטנס די צוויי שאלות ערשטנס פון וואנעט נעמט דאס רשי אז ס'א הכרח אין פשוטו של מקרא אז עס איז געווען א בימה של עץ און אויף דעם איז ער געזעצן און צווייטנס ס'איז נישט נוגע צו דעם קינד דא. דער קינד פארשטייט זייער געשמאק. די ערשטע חלק פון רשי מוז רשי זאגן, ווייל דער קינד איז צוטומלט דא, ער ווייסט נישט וואס דא טוט זיך. דער צווייטער חלק פון רשי איז נישט פארשטאנדיג וואס דא טוט זיך. אות ב דער רבי וועלן טרייען צו ענטפערן, יגדיל תורה ויאדיר, דער רבי טרייען צו געבן א ענטפער, און עט עס אפפרעגן מיט דריי סיבות אז מ'קען נישט ענטפערן דעם ענטפער, און פון די דריי סיבות וואס מ'קען נישט ענטפערן, עט אונז צוקומען א נייע שאלה אויף רשי וואס דא טוט זיך. אות ב. לכאורה קען מען זאגן אז בנידון דידן דא וויבאלד וויל רשי מודיע זיין ווי ס'איז פארגעקומען די מצוה פון הקהל. פארוואס זאגט עס רשי די בימ פון די בימה? רשי וויל דערציילן דעם קינד ווי אזוי ס'איז פארגעגאנגען די קריאה פון הקהל פארוואס? היות אז דאס איז געווען נאר בזמן הבית, און א בן חמש ווייסט נישט ווי אזוי דאס איז געווען, ער לערנט חומש און ער זעט הקהל את העם.

ס'איז געווען זעקס יאר האט מען געציילט, דאן איז געווען א יאר שמיטה, דאן קומט דער אכטער יאר, יעמאלט געווען דער האט מען געמאכט הקהל. דעריבער דעריבער זאגט רש י כדאיתא במסכת סוטה, דערפאר זאגט רש י כדאיתא במסכת סוטה, ווי איז די לשון נאכאמאל, המלך היה קורא מתחילת אלה הדברים כדאיתא במסכת סוטה, אז די פרטים פון מצוות הקהל וואס רש י זאגט נישט זענען דא, און אויב מען וויל קען מען און אויב מען וויל קען מען זיי לערנען אין מסכת סוטה. לכאורה גייט פארענטפערן דערפאר זאגט רשי כדאיתא במסכת סוטה די קשיא געווען וואס ברענגסטו אראפ דווקא די וואס ווייסט מען וואס כדאיתא במסכת סוטה דער רבי לכאורה וואלט מען געקענט ענטפערן אז כדאיתא במסכת סוטה וויבאלד אז ס'טרעפט נאר איינמאל אין זיבן יאר און דאס טרעפט נאר איינמאל אין ווען ס'איז געווען בזמן הבית און ס'איז נישט קיין דבר הרגיל זאגט רשי איך ברענג דיר די זאך וואס איך מוז און כדאיתא במסכת סוטה וויס וויס אלע פרטים נעם א מסכת סוטה און קוק אריין. זאגט דער רבי איך קען עס אבער נישט ענטפערן. דער פירוש איז אבער נישט אויסגעהאלטן. ווייל, ווי געזאגט דריי סיבות וועט דער רבי זאגן. א', קיום מצוות הקהל איז אסאך איינפאכער ווי אסאך אנדערע מצוות וואס זענען געטון געווארן אין בית המקדש. אנהייבנדיג מיט הקרבת הקרבנות וכיוצא בזה. אויב רשי וויל, ווייל ס'איז א זאך וואס ס'איז א זאך וואס ס'טרעפט איינמאל אין זיבן יאר, און אויך בזמן הבית דערפאר איז ער אים מסביר וואס וואס איז געווען דארטן, דערפאר הייסט ער אים קוקן אין מסכת אין מסכת סוטה, ווי דער רבי שרייבט, ס'איז זייער א פשוט'ע זאך, ס'דא אנדערע זאכן וואס זענען אסאך אסאך שווערער ווי דעם ענין פון הקהל, און רשי שטעלט זיך נישט אפ אויף זיי. וואס איז הקהל? מען האט צאמגעקליבן דעם עולם, אלע געקומען און מען קומט הערן וואס דער וואס ער האט געזאגט, עס איז נישטא דארט קיין פרטים אזוי ווי ביי אזוי ווי ביי דעם ענין פון א קרבן וואס מען ברענגט, די אלע פרטים וואס איז דא, עס דארף זיין עס דארף זיין א גאנצער, עס דארף זיין דער ענין פון סמיכה אויפן קרבן, עס דארף זיין שחיטה, עס דארף זיין ווי מען וואס מען איז מקריב און וואס מען גיבט די כהנים, עולה ווערט נקרב אינגאנצן, אזויפיל פרטי הלכות וואס איז דא, און רש י וועט עס זיך נישט אפשטעלן אויף דעם, און דא קומט רש י און זאגט דאס איז געדענקען, אבער בלאס, קען איך נישט זאגן אז צוליב דעם האט רשי געשריבן כדאיתא במסכת סוטה. ב. לויט דעם האט רשי זיך געדארפט אפשטעלן ביי די ווערטער כדאיתא במסכת סוטה. רשי דערציילט מיר אז המלך היה קורא מתחילת אלה הדברים כדאיתא במסכת סוטה. גענדיגט. וואס שרייבסטו מיר נאכדעם? וואס ס'שטייט אין מסכת סוטה, על בימה של עץ שהיו עושין בעזרה. אינגאנצן מאכט אינגאנצן נישט קיין שכל דא, לויט דעם האט רשי זיך געדארפט אפשטעלן ביי די ווערטער כדאיתא במסכת סוטה, פארוואס ברענגט ער פון דארט די פרטים על בימה של עץ שהיו עושין בעזרה נאכדעם? שטופ ס'איז אינגאנצן נישט פארשטאנדיג אינגאנצן. ג. די דריטע שאלה וועט זיין, דאס וועט זיין א געוואלדיגע שאלה וואס וועט בלייבן. רשי האט געדארפט זאגן כדאיתא במסכת סוטה בתחילת פירושו אדער בסוף פירושו? רשי דארף אנהייבן אראפברענגען פון חומש תקרא את התורה הזאת און זאגן כדאיתא במסכת סוטה המלך היה קורא מתחילת אלה הדברים ועל בימה של עץ שהיו עושין בעזרה אדער פארקערט המלך היה קורא מתחילת אלה הדברים על בימה של עץ שהיו עושין בעזרה כדאיתא במסכת סוטה ווי פאלט אריין דא כדאיתא במסכת סוטה פונקט אינמיטן נישט אריינשטעלן דאס באמצע, וואס פונעם פשטות לשון רש י איז משמע, לויט ווי רש י שרייבט, איז אז דער ציון צו מסכת סוטה באציט זיך נאר אויף דעם געזאגטן פארדעם, המלך היה קורא מתחילת אלה הדברים, כדאיתא במסכת סוטה, און די צווייטע זאך על בימה של עץ איז נישט פון מסכת סוטה, ווי שטימט דאס דא? המלך היה קורא מתחילת אלה הדברים, אבער נישט צו די ווייטערדיגע פרטים פון על בימה של עץ בעזרה, כאטש זיי שטיין אויך אין מסכת סוטה. איז אינגאנצן נישט פארשטאנדיג וואס האט רשי דא געטון. מילא בלייבט ביי אונז די שאלה, וואס ברענגט רשי בכלל דעם ענין פון בימה פון עץ, ווי גערעדט פריער, ערשטנס וואנט ער די הוכחה אין פשוטו של מקרא אז ס'איז געווען א בימה של עץ, צווייטנס דער קינד האט נישט קיין שאלה אין דעם, און די דריטע זאך איז וואס רשי ברענגט דעם במסכת סוטה אינמיטן. ווען ער ברענגט עס אינמיטן, ווייזט דאס כדאיתא במסכת סוטה גייט נאר אויף דעם ערשטן חלק, אז וואס איז המלך, אז המלך היה קורא מתחילת ספר דברים, דער אנדערע חלק נישט, דער אנדערע חלק שטייט תיכף אינעם זעלבן פלאץ אין מסכת סוטה, סיי אין די משנה און סיי אין די גמרא. אות ג, אויך בהתחלת פירושו דארף מען פארשטיין, נאך א שאלה וואס דער רבי וועט פרעגן אויף רש י. דאס וואס המלך היה קורא קען מען פארשטיין ווי רש י נעמט דאס ארויס פון פשוטו של מקרא, כנזכר לעיל, מיר האבן שוין דארט געזאגט אויבן וואנעט ער נעמט עס, שטייט דאך תקרא לשון יחיד, נאכדעם שטייט הקהל, ווער מאכט דאס דעם תקרא, דער וואס קען מאכן הקהל, ווער קען מאכן אקעל? דער מלך, מוז רש י זאגן אז המלך היה קורא, און אויכעט דעם ענין פון וואנען ווייזט אויך ארויס פשוטו של מקרא און עס העלפט ארויס דעם קינד צו פארשטיין אז ס'איז מתחילת אלה הדברים ווייל עס שטייט תקרא את התורה הזאת ווי שטייט ביי אנהייב דברים באר את התורה הזאת הואיל דער הואיל משה באר את התורה הזאת לאמור השם אלוקינו איז פארשטאנדיק די זאך פון וואנט רש י נעמט עס דאס איז פון כנ ל ווי געלערנט פריער אדער ווי מפרשים זאגן ס'דא מפרשים דער באר מים חיים דער דבק טוב משכיל לדוד דער חזקוני אויפן פסוק און אויכעט אין עיון יעקב לעין יעקב אין גמרא אין סוטה די אלע ברענגען אראפ פון וואנט איך נעם אז ס'איז געווען דעם ענין פון ענין פון פון פון המלך היה קורא אינעם פריערדיגן פסוק שטייט ויצו משה אותם, פסוק י', ויצו משה אותם לאמור, לשון רבים, און בהמשך לזה שטייט תקרא את התורה הזאת, לשון יחיד. דארף מען זאגן אז דא האט זיך משה געווענדעט צו איינעם א מיוחד, און וויבאלד אז אין די פריערדיגע פסוקים ווערט דערמאנט ויקרא משה ליהושע, אין אנהייב חמישי פסוק ז' שטייט ויקרא משה ליהושע ויאמר אליו לעיני כל ישראל, און וויבאלד אז אין די פריערדיגע פסוקים ווערט דערמאנט ויקרא משה ליהושע, איז מסתבר אז ער האט דאס געזאגט צו יהושע'ן, וואס איז געווען, ווי רש י זאגט מיט צוויי פסוקים פארדעם, דבר לדור. רש י אליין זאגט פריער, אויכעט דער רבי לייגט אין הערה זעקס, ווי רש י זאגט אין ניצבים, מפרנס לפרנס, ממשה ליהושע. וואו משה איז געווען א דבר לדור, ער איז געווען א מלך, איז זייער פארשטאנדיג פון וואנט מען נעמט אין פשוטו של מקרא אז ס'רעדט זיך וועגן יהושע'ן, און ס'רעדט זיך וועגן א מלך. אויך דער המשך, מתחילת אלה הדברים, איז מובן דער מקור, איך ווייס דעם מקור אויף דעם. כנל, ווי מ'האבן געלערנט פריער, וויבאלד אז ס'שטייט דא הואיל משה הואיל משה באר את התורה הזאת, און דא זאגט דער אייבישטער בבוא כל ישראל לראות את פני ה' אלוקיך, וואס זאלסטו זיי זאגן, תקרא את התורה הזאת, ווייסט רש י אז דאס איז פון אנהייב דברים, פשוטו של מקרא. אויך דער המשך מתחילת אלה הדברים איז מובן דער מקור כנל ולהוסיף אז רש י באווארנט אויך, עס שטייט מיט צוויי פסוקים פריערט דער זעלבער לשון ויכתוב משה את התורה הזאת. האבן פריערט געלערנט דעם פסוק פריערט, און דארטן מיינט עס ווען ער האט געענדיגט די גאנצע תורה, רשי זאגט קלאר האבן פריערט געלערנט רשי, ויכתוב משה את התורה הזאת ויתנה כשגמרה כולה, די גאנצע תורה, באווארנט רשי אז דא מיינט עס התורה הזאת, נישט די גאנצע תורה נאר בלויז פון משנה תורה. איז די, נאכאמאל, די רבי האט מדגיש געווען דא ווי מפרשים טייטשן דעם ענין פון וואס מיינט אז תקרא מוז גיין אויף יהושע אלס א מלך, ווי מ'האבן שוין געלערנט פריער ווי רש י אליין, די רבי האט פריער מסביר געווען פון וואנט רש י נעמט עס אין פשוטו של מקרא, ברענגט די רבי אויך פון די מפרשים, וואס דער ווי געזאגט דער באר מים חיים און דער דבק טוב און די אלע, אז כ'האב א הוכחה אין פשוטו של מקרא אז ס'איז געווען דער תקרא גייט אויף. יהושע, תקרא לשון יחיד, און דער לשון ויצו משה אותם איז לשון רבים, מוז איך זאגן ווער איז דאס? ווער איז דאס? צוויי הוכחות איז דא אין די אין די מפרשים, איין הוכחה איז וואס שטייט דער לשון ויקרא משה ליהושע, די צווייטע זאך וואס שטייט הקהל את העם, ווער קען מאכן א הקהל? דער מלך, וואס האט ער געליינט פאר זיי? רשי קומט מדגיש זיין זאלסט געדענקען זייער געשמאק אז תקרא את התורה הזאת מיינט נישט די זעלבע זאך וואס ס'שטייט א פסוק פריער אז ער האט געגעבן את התורה הזאת ויתנה די תורה וואס ויתנה איז געווען די גאנצע תורה און דא וואס ס'שטייט תקרא את התורה הזאת מוז איך נעמען דעם התורה הזאת וואס ס'שטייט אין פריער אין אנהייב דברים וואס שטייט באר את התורה הזאת און דא שטייט אויכעט דער לשון תקרא את התורה הזאת פון אנהייב דברים איך רעד נישט וועגן די גאנצע תורה נאר ווי דער רבי וועט מסביר זיין שפעטער פון וואנט רשי נעמט עס קלאר אז כ'מיין דווקא דברים און נישט דער עניין פון די גאנצע תורה דאס איז זייער געשמאק פארשטאנדיג די שאלה איז אבער האב דארט ווייטער צוויי שאלות פון וואנען נעמט עס טאקע רשי בפשוטו של מקרא אז ס'מיינט נאר מתחילת אלה הדברים וואנט נעמט דאס רשי? מען קען נישט זאגן אז אויף דעם ברענגט ער כדאיתא במסכת סוטה, וואס דארטן שטייט אין מסכת סוטה, מיינענדיג אז פון פשוטו של מקרא ווייסט מען דאס טאקע נישט, נאר אזוי שטייט אין מסכת סוטה אז ס'פון אנהייב דברים, דערפאר ברענגט דאס רשי. ווארום דעמאלט בלייבט די שאלה, פארוואס זאל מען על דרך הפשט נישט לערנען אז דאס איז די זעלבע, אז דאס, אז, אז דאס איז דאס זעלבע ווי צוויי פסוקים פארדעם, די גאנצע תורה. לכאורה אין פשוטו של מקרא דארף מען זאגן אז ס'איז געווען די זעלבע זאך, שטייט פריער ויכתוב משה את התורה הזאת און ער האט עס געגעבן וואס זאגט רש י די גאנצע תורה, וואנעט נעמט רש י דא רעדט זיך טאקע נישט אזוי. און אויב זאל איך זאגן אז נאר ווייל ס'שטייט אויף דעם שרייבט ער מיר קוק אריין אין אין מסכת סוטה פשוטו של מקרא פון וואנעט נעמט עס רש י? בית צווייטע שאלה וויבאלד דער לשון הכתוב איז את התורה הזאת האט רש י געדארפט זאגן המלך היה קורא משנה תורה פארוואס זאגט רש י מתחילת ספר דברים פארוואס זאגט ער נישט המלך היה קורא משנה תורה רש י וויל דאך מדגיש זיין ס'געווען משנה תורה נישט די גאנצע תורה און שטייט דער לשון את התורה הזאת ניץ דעם לשון וואס ס'שטייט המלך היה קורא משנה תורה אדער ספר זה וכיוצא בזה, מיר האלטן נאך אין ספר דברים, האט רשי געדארפט שרייבן אדער המלך היה קורא משנה תורה ווי דער לשון איז אין פסוק תקרא את התורה הזאת, אדער ספר זה, ספר דברים, מתאים צום לשון הכתוב, התורה הזאת, נישט פון וואנען ער איז מתחיל, וואס איז דער לשון עפעס מתחיל? דער רבי לייגט צו אין הערה צען אז אז רשי געדארפט זאגן המלך היה קורא משנה תורה ווייל ס'שטייט דער לשון תקרא את התורה הזאת זאגט דער רבי גיב א קוק אין רשי אין סוטה וואס שטייט דארט זאגט רשי דארט טאקע דעם לשון אין קורין בהקהל אלא משנה תורה פארוואס קומט רשי דארט און זאגט דא המלך היה קורא מתחילת אלה הדברים אין גמרא אליין שרייבט ער אין קורין בהקהל אלא משנה תורה דער לשון דא שטייט תקרא את התורה הזאת רשי געדארפט זאגן דא המלך היה קורא משנה תורה אדער המלך היה קורא ספר זה דעם דעם ספר פון דברים מיר קען נישט זאגן אז רשי שרייבט מתחילת אלה דברים דער רבי וויל טריין צו ענטפערן דאס אפפרעגן ווייל דאס איז מתאים מיט דער הלכה און דעם לשון המשנה ווייל ס'איז מתאים מיט די הלכה, די הלכה איז דאך פון וואנעט ליינט ער פון אנהייב אלה דברים, דערפאר שרייבט דאס רש י. ווארום עניינו של רש י איז נישט צו מודיע זיין פרטי דינים כנזכר לעיל, דאס איז נישט רש י, רש י איז פשוטו של מקרא, וואס איז פשוטו של מקרא? תקרא את התורה הזאת, רש י געדארפט זאגן תורה, ווי ווערט אנגערופן חומש דברים? משנה תורה, היה קורא משנה תורה, אדער ספר זה. נאר אפטייטשן די ווערטער אינעם פשט אין פסוק, פשט אין פסוק איז תקרא את התורה הזאת, האט ער געדארפט זאגן משנה תורה. ממילא בלייבן אונז, בלייבן מיר מיט די אלע שאלות, און די שאלה פון וואנעט נעמט רש י, וואס, וואנעט נעמט רש י פשוטו של מקרא, לכאורה פשוטו של מקרא וואנעט נעמט רש י דעם ענין אז ס'איז געווען, אז ער האט געליינט מיט אַז ס'איז געווען מתחילת ספר דברים, פאַרוואָס שרייבט רשי דעם לשון מתחילת ספר, מתחילת ספר דברים, און ער שרייבט נישט המלך היה קורא משנה תורה, און אויכעט, פאַרוואָס ברענגט רשי אַראָפּ דעם ענין פון בימה, פון בימת עץ, ס'האָט אינגאַנצן נישט קיין שייכות צו פשוטו של מקרא, דער קינד פאַרשטייט דעם פּסוק אָן דעם, און פון וואַנען נעמט רשי אין פשוטו של מקרא אַז דאָס איז, ווי גערעדט אָנהייב, די אָנהייב שיחה, די שאלה, פון וואַנען נעמט דאָס רשי. און אויכעט די שווערע שאלה אויף וואס ברענגט ער מסכת סוטה אינמיטן, אז ס'האט נאר נוגע צו דעם ענין פון המלך היה קורא און נישט צום צווייטן, אדער האט ער עס געדארפט שרייבן צום אנהייב אדער צום סוף. די שאלה איז א געוואלדיגע שווערע שאלה אויף רשי'ן, וואס האט רשי דא געמיינט? ווי געזאגט אנהייב שיחה, דער רבי וועט ברענגען א דיוק מיט מדייק זיין אין לשון פון רשי, וועט אראפפאלן אלע שאלות, און רשי איז פשוט נפלא, דער חידוש איז א נפלא'דיגער חידוש ווי דער רבי כאפט זיך וואס רשי האט געקוועטשט, פארוואס רשי האט אזוי געשריבן, אלץ וועט ווערן קלאר, פארוואס רשי שרייבט תחילת אלה הדברים, פארוואס רשי שרייבט בימה של עץ, פארוואס ער שרייבט דעם ענין פון פון כדאיתא במסכת סוטה אינמיטן, נישט אנהייב און נישט צום סוף, ביידע זאכן שטייען דאך אין מסכת סוטה, אלץ וועט ווערן כפתור ופרח, פארשטאנדיג, פשוט, מבהיל, געשמאק, וואס דער רבי נעמט פון א, מען לערנט א רשי יעדן יאר, און מען גייט אדורך, מען גייט אדורך, מען כאפט זיך נישט אויף די אלע שאלות, נישט די חידושים נפלאים וואס ס'ליגט אין רשי בעל אות ד' דער ביאור בכל זה וועט מען פארשטיין בהקדים, בהקדים, דיוק לשון רשי, וואס עס שטייט, המלך היה קורא כולו, דער רבי האט אונטערגעשטראכן היה, המלך היה קורא, לכאורה זאגט דער רבי האט נישט געדארפט שטיין דער לשון בכלל אין רשי, רשי האט זיך מקדים געווען און געשריבן דווקא המלך היה קורא, און מיט דעם וועט ווערן אלץ פארשטאנען. וויבאלד רשי קומט נישט זאגן קיין דינים, רשי קומט נאר מפרש זיין די פירוש הכתוב, האט ער געדארפט זאגן דעם טייטש תקרא המלך, וואס איז שווער דא? שטייט לשון תקרא לשון יחיד, פארדעם איז געשטאנען ויצו אותם משה, ויצו משה אותם, אז ער האט געגעבן די תורה, ויצו משה אותם, גלייך נאכדעם שטייט א פסוק, שטייט תקרא, בבוא כל ישראל לראות את פני ה' אלוקיך, תקרא את התורה הזאת. שטייט תקרא, ברענג אראפ פון פסוק תקרא און זאג ווער? המלך, דערפאר שטייט לשון יחיד, דער לשון פון המלך היה קורא באווייזט אז אויך דערמיט קומט ער נישט נאר אפטייטשן דעם פסוק, נאר דערציילן דעם דין ווי א בפועל ווי אזוי עס איז פארגעקומען די מצוה פון הקהל ווען ער שרייבט פשוט טייטש פון חומש האט ער געדארפט שרייבן תקרא. המלך תקרא אראפברענגען פון פסוק און זאגן ווער איז דאס המלך דערפאר שטייט לשון יחיד מיט דעם וואס רשי זאגט המלך היה קורא זעט אויס אז רשי גייט דא אריין מער אין די פרטים פון דינים דאס איז נישט רשי איז נישט רשי'ס שיטה אבער רשי שרייבט דאס יא איז א ראיה אז דאס מוז זיין אין פשוטו של מקרא וואו זעט מען עס איז דער ביאור בזה דא קומט דער חידוש נפלא. פשוטו של מקרא אין פרשת וילך, אז משה דערציילט אז בן מאה ועשרים שנה אנכי היום, אין פסוק, אין קאפיטל ל א, פסוק ב, אין דעם פרשה פון וילך, שטייט, משה רבינו זאגט די אידן בן מאה ועשרים שנה אנכי היום, און ער זאגט זיי אן ווי די הנהגה וועט זיין תיכף דאחרי משה, אין פסוק ג. ווען זיי וועלן איבערגיין דעם ירדן, און דערנאך זאגט ויקרא משה ליהושע ויאמר אליו חזק ואמץ אתה תבוא את העם הזה ואתה תנחילנה, דאס אלץ איז פריער וואס ס'שטייט אין פסוק אין תורה. אלץ שטייט פאר דעם ענין פון הקהל, ויאמר אליהם בן מאה ועשרים שנה אנכי, ויקרא משה ליהושע, חזק ואמץ, און המשך צו דעם שטייט, ויכתוב משה את התורה הזאת, ויתנה אל הכהנים, און דאן קומט דער אנזאג, ויצו משה אותם מקץ שבע שנים, בבוא כל ישראל זאל זיין הקהל, ס'גייט מיט א סדר, משה רבינו זאגט זיי אן בן מאה ועשרים, און יהושע'ן זאגט ער אן חזק ואמץ זאלסט אריינברענגען, דערנאכדעם גיט זיי משה די ספר תורה, דערנאכדעם זאגט ער זיי אן דעם ענין אז ס'דארף זיין דער ענין פון הקהל, איז בפשטות דער ציווי א המשך צו די פריערדיגע פסוקים, ס'גייט מיט א המשך. און אן אנזאג צו העם הזה, צו די הכהנים בני לוי, וואס זיי האט ער געגעבן די תורה, און תקרא את התורה הזאת בלשון יחיד איז א הוראה צו יהושע, ווי געזאגט פריער תקרא איז לשון יחיד, אז מקץ שבע שנים נאכן אריינגיין אין ארץ ישראל, וואס וועט זיין נאך מיתת משה, זאל זיין הקהל, און מעורר זיין די אידן ויראו את ה' אלוקיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת, ווער וועט עס טון? דורך יהושע'ן, תקרא יהושע, ער זאגט זיי אן אז ווען ער וועט אריינגיין אין ארץ ישראל, לייענען פאר זיי לייענען פאר זיי התורה הזאת. וואס זאל ער לייענען פאר זיי? גאנץ תורה וועלכע משה האט געגעבן צו הכהנים בני לוי. זאגט דער רבי געוואלדיג אז אין פשוטו של מקרא קומט אויס אז תקרא את התורה הזאת מיינט די גאנצע תורה. ס'רעדט זיך דאך אז ער האט געגעבן די גאנצע תורה, א פסוק פריער שטייט ויתנה, זאגט רש י, כשנגמרה כולה, גלייך נאכדעם שטייט אז מען דארף מאכן הקהל און מען דארף לייענען פאר זיי די תורה, לכאורה רעדט זיך פון די גאנצע תורה. קומט רש י, יעצט וועט מען פארשטיין פארוואס רש י האט דא געקוועטשט, פארוואס רש י איז משנה, און רש י זאגט דעם ענין המלך היה קורא, און רש י ברענגט אראפ די אלע זאכן, נישט ווייל ער וויל אראפברענגען די פרטי דינים, אין פשוטו של מקרא איז מיר שווער, ווייל ווען דער קינד לערנט פשוטו של מקרא, לערנט ער א פסוק פריער, ער לערנט רשי, רשי זאגט ווען משה רבינו געגעבן די גאנצע תורה, גלייך נאך דעם שטייט אז ס'דארף זיין הקהל און תקרא את התורה הזאת איז דער זעלבער לשון, ויכתוב משה את התורה הזאת ויתנה, תקרא את התורה הזאת, איז לכאורה אין פשוטו של מקרא לערנט דער קינד דאס. אויף צו שולל זיין דעם פירוש. רשי קומט שולל זיין אז ס'איז נישט די גאנצע תורה, דערפאר מוז רשי זאגן המלך היה קורא מתחילת אלה הדברים, ווען ער זאגט נאר, ווען ער ברענגט אראפ וואס נאר פשוטו של מקרא, תקרא און המלך, איז געבליבן די שאלה ביי דעם קינד, די קינד וואלט אוועק געגאנגען מיט א מסקנא אז מ'לערנט די גאנצע תורה פון אנהייב בראשית ביזן סוף, אזוי ווי אזוי ווי ער האט אים געגעבן די גאנצע תורה, אזוי לערנט מען די גאנצע תורה, מוז רשי משנה זיין דא. געוואלדיג, פשוט מבהיל על הרעיון וואס דא טוט זיך, דערפאר מוז רש י זאגן המלך היה קורא מתחילת אלה הדברים, א נייעם לשון אינגאנצן, וואס דערמיט מאכט ער קלאר צוויי זאכן מאכט רש י קלאר דא וואס מען זאל נישט ליינען בפשטות אז מען ליינט די גאנצע תורה, א' דאס איז געווען אזוי ווען עס איז דא א מלך, ס'איז א מצוה לדורות, נישט נאר מקץ שבע שנים נישט נישט, איך וואלט געמיינט משה רבנו האט זיי געזאגט איר וועט אריינקומען אין ארץ ישראל זאלט איר ליינען, איינמאל וועט מען ווארטן זיבן יאר מ'וועט מאכן שמיטה, נאך שמיטה וועט מען מאכן הקהל ניין, רשי איז מדגיש, המלך היה, יעדן יעדן אכטן יאר איז געווען הקהל כל זמן דער בית המקדש איז דא, ס'איז א מצוה לדורות, דאס רשי גיבט דעם קינד דא צו פארשטיין, ב' דער אנזאג איז געווען צו יהושע נישט אלס מכניס את את ישראל לארץ נאר אלס מלך רשי האט געקענט שרייבן תקרא אז ער ליינט פון תחילת רשי איז מדגיש ער נעמט דער מלך ווער איז דער מלך יהושע א מלך טוט עס ווער ס'וועט זיין א מלך נאך יהושע וועט עס אויכעט ווען איך זאג נאר אז יהושע אלס ווייל ער האט זיי אריינגענומען אין ארץ ישראל, הייסט אז עס איז א איינמאליגע זאך און דאס איז דאס? ניין. האבן מיר שוין צוויי זאכן וואס מ'לערנט ארויס וואס רש י איז דא מדגיש, דערנאך קומט א דריטע זאך, ג, מען האט געליינט מתחילת אלה הדברים, נישט די גאנצע תורה. וואס משה האט געגעבן אל הכהנים בני לוי, נישט די גאנצע תורה וואס משה האט זיי געגעבן וואס שטייט אין צוויי פסוקים פריער, ויכתוב משה את התורה הזאת ויתנה רשי זאגט כשגמרה כולה, ניין, נאר מתחילת ספר דברים, דערפאר מוז רשי זאגן מתחילת ספר דברים, רשי קען נישט זאגן ספר זה, רשי קען נישט זאגן קיין אנדערע לשונות, און מ'וועט זעהן אין אות ה' וועט אראפפאלן אלע שאלות וואס מ'האט געהאט פריער. דער הכרח עושה, דער הכרח צו זאגן אז מ'האט נישט געליינט די גאנצע תורה, וואנט נעמט רשי? אפשר האט מען טאקע, אפשר האט מען טאקע יא געליינט די גאנצע תורה? איז מובן בפשטות, זייער פשוט פארשטאנדיג. וויבאלד אז די כוונה איז געווען, אויף וואס האט דער אייבישטער געהייסן מ'זאל עס טון? למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את ה' אלוקיכם ושמרו לעשות. דער רבי זאגט אין הערה איין און צוואַנציק זייער געשמאק לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג אויך אן אנדערע שאלה וואס דער רבי פרעגט דאס נישט דערפאר פארשטאנדיג איז מעתיק רשי תקרא את התורה הזאת וואס די כוונה צו דעם גאנצן המשך הפרשה דער ענין וואס אויב דער ענין זאל זיין למען ישמעו ולמען יראו. ממילא איז דאך דא נוגע די פרשיות וואס זענען מעורר ומזרז עס זאל זיין ויראו את ה' אלוקיכם ושמרו לעשות. דער רבי וועט ברענגען פון וואנט איז דער הכרח אין רשי אז מען ליינט נישט די גאנצע תורה און מען ליינט נאר חומש דברים, דער רבי איז זייער זייער פשוט פארשטאנדיג, דעריבער זאגט רשי מתחילת אלה הדברים און רשי זאגט נישט משנה תורה וכיוצא בזה, ווייל די שאלה איז דאך געווען שטייט דאך את התורה הזאת, האט ער געדארפט שרייבן משנה תורה, די זעלבע זאך וואס שטייט אין חומש, ניין, ווייל אין די ווערטער אלה הדברים, רשי זאגט דאך קלאר שטייט דאך גלייך נאך דעם למען ישמעו ולמען ילמדו ווען ער זאגט מיר משנה תורה אין משנה תורה דא איז זייער אסאך פסוקים נישט אלס רעדן וועגן למען ישמעו מוז רשי מדגיש זיין דאס געדענקען מתחילת אלה הדברים איז מדגיש אז דאס זיינען דברי תוכחה אשר דיבר משה צו מזרז זיין די אידן אויף קיום און שמירת המצוות סמוך למיתתו. ס'איז דארטן אן ענין פון מוסר וואס משה האט זיי געזאגט, ברמז, אבער ס'איז געזאגט מוסר דארט אין אלה הדברים, דערפאר מוז רשי שרייבן אלה הדברים, ועל דרך זה האט משה אנגעזאגט אז דער מלך, בדוגמת משה, מקץ יעדע שבע שנים בדורות הבאים, זאל ליינען אט די דברי תוכחה פאר אידן, דערפאר מוז רשי שרייבן דעם ענין פון מתחילת אלה, און ס'איז מוכח פון פשוטו של מקרא, אויב דו זאגסט מיר אז סדארף זיין למען ישמעו ולמען ילמדו, קען רשי נישט זאגן משנה תורה, מוז רשי מדגיש זיין וואס ער גייט ליינען. דער רבי לייגט צו אין הערה פֿיר און צוואַנציק א פראקטישע זייער געשמאקער ענין, יש להוסיף בזה, שעל פי פשוטו של מקרא, על פי פשוטו של מקרא אז מ'ליינט נישט די גאנצע תורה נאר דווקא חומש דברים, מכיוון שהקהל צריך להיות גם הנשים והטף, אין מקום לקרוא את כל התורה, איך גייט זאגן ווי וועסטו קענען האלטן קינדער שטיל די גאנצע צייט וואס ליינען גאנץ חומש גענוג אז זיי קענען האלטן אויף חומש דברים כי אם רק הפרשיות המזרזות אותן על קיום התורה והמצוות פארוואס כי קריאת כל התורה תכביד עליהם זייער שווער זיין פשוט בגשמיות זיין שווער צו זיין דארט הן בכמות אריכות הזמן ס'וועט נעמען א לאנגע צייט קינדער וועלן שרייען קינדער וועלן וויינען ברענגט ער דארט אין טאפ איך ובעיקר שלא ילמדו מזה להיות ויראו את השם אלקיכם ושמרו לעשות. מ'וועט לערנען די גאנצע תורה, און די זאכן וואס שטייען למען ישמעו ולמען יראו וועט ווערן פארלארן דארט. מ'דארף לערנען נאר למען ישמעו ולמען יראו. איז אין פשוטו של מקרא אליין איז פארשטאנדיג פארוואס מ'לערנט נאר חומש דברים און נישט את התורה אזוי ווי ס'שטייט פריערט אז ער האט זיי געגעבן די גאנצע תורה, ווייל ס'איז פשוט נישט מעגליך במציאות אז מ'זאל עס טון. איז זייער געשמאק פארשטאנדיג פון וואנט רשי נעמט עס וואס רשי האט געקוועטשט פארוואס רשי זאגט דעם לשון אז המלך היה קורא ס'רעדט זיך וועגן אלע אנדערע דורות אויכעט עס שטייט נאר אז תקרא און ער זאגט המלך וואלט איך געמיינט נאר יהושע אז ווייל ער נעמט זיי אריין אין ארץ ישראל אבער אז איך פארשטיי אויך ווייל ס'שטייט למען ישמעו ולמען יראו מוז איך זאגן אז נאר אז מתחילת חומש דברים רשי זאגט נישט אז דעם לשון פון משנה תורה און אנדערע לשונות איז זייער געשמאק פארשטאנדיג. קען אבער פרעגן, אויך כמה פרשיות און פסוקים פון אלה הדברים זענען נישט נוגע באופן ישיר על כל פנים צו ויראו את השם אלוקיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. פון פון חומש אדרבה ס'איז טאקע דא דער ענין פון מוסר מיט די זהב מיט די אלע זאכן וואס ער זאגט זיי ברמז וואס זיי האבן זיך געפירט נישט ווי ס'דארף צו זיין אבער ס'דא מיט דארט אסאך זאכן וואס אינגאנצן נישט צו טון באופן ישיר אויף ויראו את השם אלוקיכם

יעדע זאך איז מודגש געוואלדיג, דעריבער איז רשי מדגיש מתחילת אלה הדברים, און ער שטעלט אריין דא כדאיתא במס' סוטה, ער האט אנגעהויבן פון אלה הדברים און דערנאך געליינט ווי געזאגט במס' סוטה. וואס שטייט אין מס' סוטה? דער סדר וואס ער האט געליינט, וואס שטייט דארטן? וואס זענען אויסגערעכנט וועלכע פרשיות אין אלה הדברים דער מלך האט געליינט און וועלכע ער האט מדלג געווען. ווי געזאגט פריער, שטייט דארט דער לשון, איך האב פריער געליינט דעם לשון, די גמרא זאגט אזוי, וקורא מיושב, מאלה הדברים גייט גלייך ביז שמע, וואס איז שמע? קבלת עול מלכות שמים, וואס איז והיה אם שמוע? קבלת עול מצוות, ער טאנצט אריבער פון שמע גלייך צו והיה אם שמוע, דערפאר מוז רשי זאגן, קוק אריין אין מסכת סוטה, עס איז אינעם סדר, עס איז נאר אויס דער שאלה אז טויב און זכר הייבט זיך פון קורא מתחילת דברים ס'דא אסאך זאכן אין דברים וואס איז נישט דיירעקט דירעקט למען ישמעו ויראו זאגט ער דיר דעם סדר קוק אין סוטה ס'איז א סדר פון שמע והיה אם שמוע גייט ער אריבער צו עשר תעשר ווייטער למען ישמעו ויראו דאן גייט ער אריבער אין כי תבוא כי תכלה לעשר אלץ ענינים וואס איז למען ישמעו ויראו יא הערה 25 זייער געשמאק פארוואס זאגט רשי במסכת סוטה רשי קען זאגן עיין בגמרא, כדאיתא בגמרא, וואס דארף ער זאגן וואו דאס איז? רשי קומט עפעס שולל זיין, יעדע זאך איז מדוייק בתכלית, שבא לשלול, ער קומט שולל זיין, א מימר כמו שכתוב בתוספתא סוטה, פרק ז, ט, ששם הובא גם דעת רבי, זאלסט נישט קוקן אין תוספתא, ווייל תוספתא איז דא אנדערע דעה, דו קוק אין מסכת סוטה, וואס איז דעת רבי? לא היה צריך להתחיל מראש הספר. נישט זאל ער אנהייבן פון ראש הספר אנהייבן ווייטער שאינו מתאים מיט פשוטו של מקרא פשוטו של מקרא איז אז ער האט אנגעהויבן דווקא פון אנהייב דברים דארטן רעדט זיך דערין פון למען ישמעו ודי זהב מיט אלע זאכן וואס ער רעכנט דארטן אויס דערפאר איז רשי זאגט דווקא כדאיתא במסכת סוטה נישט כדאיתא בגמרא געשמאק אות ו עס ווערט אבער די שאלה יעצט וועט ווערן נאך א שאלה וויבאלד אז די כוונה איז למען ישמעו די גאנצע כוונה איז למען ישמעו אזוי שטייט אין תורה איז נישט מובן אידן אריינגייענדיג לארץ זענען געווען מער יעצט גייט דער רבי פארענטפערן די שאלה פארוואס נאך דעם שרייבט ער דעם ענין פון בימה של עץ וואו נעמסטו וואו נעמסטו אין פסוק בימה של עץ בימה של עץ איז פון די הלכות, פון די דינים, דו ביסט נישט געקומען דא פאר דינים, דו קומסט אויף פשוטו של מקרא, פשוטו של מקרא שטייט נישט דערמאנט גארנישט האט נישט צוטון, די פריערדיגע זאכן איז געשמאק פארשטאנדיג יעצט וואס רשי ברענגט, ממש, אלץ איז פארשטאנדיג, וואס ער זאגט המלך היה קורא מתחילת ספר דברים, אלץ איז געשמאק פארשטאנדיג, פארשטאנדיג פארוואס ער האקט אריין דארט אינמיטן מסכתא במסכת סוטה, אבער יעצט ווערט א שאלה, פון וואנעט נעמסטו דעם ענין פון דעם פון דעם בימה של עץ. ס'ווערט אבער די שאלה וויבאלד אז די כוונה איז געווען למען ישמעו, אלע זאלן הערן, און אלע זאלן ילמדו, ווי אזוי מ'דארף דינען דעם אייבערשטן, איז נישט מובן. אידן אריינגייענדיג אין די ארץ זענען געווען מער פון שש מאות אלף יוצאי צבא, זעקס הונדערט טויזנט יוצאי צבא, דערצו קומען צו די יונגערע פון עשרים און הנשים, מ'דארף נעמען די נשים אויכעט, ועל אחת כמה וכמה אין ארץ ישראל יארן נאכדעם, דאך געווען אסאך מער אידן דארטן, ווי איז עס מעגליך אז אלע אלע אידן זאלן קענען הערן די דברי המלך? דער קינד האט א שאלה, דער קינד ווערט דא, וואס טוט זיך דא? הקהל את העם האנשים והנשים והטף אלעמען אין די עזרה, ווי קען דאס זיין? איי און דאס וואס מען געפינט כמה פעמים אין תורה אז משה האט גערעדט אל כל ישראל, האט דאך דער קינד שוין די שאלה דארטן געהאט. ענפערט דער רבי, א', שטייט אבער נישט אז ס'זענען געווען דערביי אויך נשים וטף, שטייט נישט קיין ארט אז ס'איז געווען נשים וטף. און דער רבי ברענגט ארויף אין זעקס און צוואַנציק סיי אין ריש פרשת ויקהל משה אין פרשת קדושים און אין פרשת דברים וואס שטייט דארט נעכער דערין אז אלע זענען געקומען זאגט נישט רשי עס איז געווען דארט נשים וטף איז ערשטנס שטייט נישט אז עס איז געווען נשים וטף ב' שטייט נישט אז אלע האבן געמוזט הערן אלע ווערטער פון משה רבינו בפעם אחת דא איז די הדגשה למען ישמעו, הקהל מען זאל קענען הערן און זיך אויסלערנען ווי אזוי מען דארף זיך פירן, למען ישמעו ויראו את השם אלוקיכם. מה שאין כן דא, די אלע וואו ער זאגט הקהל את העם האנשים והנשים והטף, דארטן שטייט דאס נישט, ב ביי משה רבינו, ב און די מצוה איז תקרא את התורה הזאת באזניהם, שטייט א קלארע ווערטער אין אונזער רש"י, אין די חומש פון די פסוק וואס די רבי שטעלט זיך, באזניהם. ווי שייך אז אלע זאלן עס קענען הערן? און דאס איז וואס קוועטשט דעם קינד, דער קינד האט א שאלה, מוז רשי אים ענטפערן. וואס ענטפערט אים רשי? דעריבער איז מוז רשי מוסיף זיין אז ער האט דאס געלערנט על בימה. געוואלדיג! לכאורה האט די שאלה א געוואלדיגע שאלה, וואס האט בימה של עץ צו טון? דאס איז א הלכה, ס'איז א דין, שרייב עס נישט אינגאנצן. ניין, דער קינד האט א מורא'דיגע שאלה, דעריבער מוז רשי מוסיף זיין אז ער האט דאס געלערנט על בימה, דער רבי האט אונטערגעשטראכן על בימה, א מקום גבוה, כדי אז אלע זאלן זען אים און אלע זאלן קענען הערן אים. לייען הערה נײַן און צוואַנציק. לכאורה בכל אופן היו צריכים לנס שכולם אנשים נשים וטף יוכלו להיכנס בעזרה. א נס האט געדארפט זיין אז מ'זאל אלע קענען אריינגיין דארטן. ראה אלשיך כאן, מאירי מגילה ה' עמוד א', אבל בפשוטו של מקרא לא נתבאר גודל העזרה ולכן לא הוכרח רשי לפרש בזה. און ווען מען ווערט עלטער און מען הייבט אן לערנען, ווי איז געווען גרויס די אזהרה? ווערט א שאלה, דער קינד ווייסט דאך נישט ווי גרויס די עזרה איז געווען. איז ער ווייסט נישט. דער רבי זאגט לכאורה בכל אופן א נס האט געדארפט זיין אז אלע זאלן קענען אריינגיין, די עזרה איז נישט געווען אזוי גרויס, און ס'איז נישט געווען אין הר הבית, געווען אין די עזרה

ווען מען קוקט אויפן מלך און מען זעט מען זעט ווי ער רעדט, מען זעט אים, איז בעסער גרינגער צו הערן און צו פארשטיין, ווען ער זיצט אונטן און מען זעט אים נישט איז אסאך שווערער צו הערן, ס'איז פשוט א פראקטישע זאך. און דערנאך זאגט דער רבי מען זאל קענען זען און קענען הערן, הערה איין און דרייסיג, וכן כתב הרמב"ם אין הלכות חגיגה, כדי שישמעו קריאתו, דערפאר איז ער געזעצן אויף א בימה, איז זייער געשמאק פארשטאנדיג וואס רש"י ברענגט עס אראפ. זאגנדיג אז דאס איז געווען על בימה, דארף רשי גלייך באווארענען, ש. זאגט דער רבי, איך פארשטיי שוין, רשי מוז זאגן אז ס'איז געווען אויף א בימה, וואס דארפסט אים זאגן בימה של עץ? זאגנדיג אז דאס איז געווען על בימה, דארף רשי גלייך באווארענען אז דאס איז געווען של עץ שהיו עושין בעזרה. פארוואס? אראפנעמענדיג דערמיט די שאלות וואס ווערן מצד דעם וואס מ'האט שוין פריערט געלערנט אין חומש. רשי שטעלט אים אריין נאר אז ס'וואלט געווען על בימה, וואלט א קינד געהאט שאלות פון זאכן וואס ער האט שוין געלערנט פון פריער, מוז רשי אים זאגן זאלסט געדענקען, ערשטנס איז עס בימה של עץ, און צווייטנס איז בעזרה. וואס וואס איז רשי מיט דעם? וואס טוט רשי מיט דעם? צוויי זאכן וואס רשי באווארנט דעם קינד מיט דעם. א', וויבאלד עס שטייט אין פסוק אז תקרא את התורה הזאת, זאל זיין בבוא כל ישראל לראות את פני השם אלוקיך אזוי שטייט קלאר יא בבוא כל ישראל לראות את פני השם אלוקיך במקום אשר יבחר תקרא את התורה אזוי דער פסוק וואס מיר וואס מיר לערנען דא די רשי וואס האט דער רבי זיך געשטעלט אויף די גאנצע שיחה אזוי שטייט דער פסוק דער רבי לייגט צו אין הערה פיר און דרייסיג געשמאק, ויש לומר בפשטות שזהו מקורו של רשי שהיה בעזרה. ס'דא א דעה אין תוספתא אז ס'איז געווען ביי הר הבית, הר הבית איז דאך געווען זייער גרויס, דער בית המקדש האט נישט פארנומען אזויפיל פלאץ אינעם הר הבית, ס'איז דאך געווען חמש מאות אמה על חמש מאות אמה, געווען אסאך ארט ליידיג, זאגט דער רבי רשי דער מקור פון רשי איז וויבאלד אז ס'שטייט לראות פני השם, וואו איז פני השם אלוקיך? אין הר הבית? ניין, דווקא אין די עזרה, ווען מען קומט אריין אינעווייניג, פשוט געשמאק. לראות את פני השם אלוקיך איז משמע אז דאס איז געווען דארט וואס איז געווען פני השם אלוקיך, וואו איז פני השם אלוקיך? בפנים, אינעווייניג. איז געווען א נס הכי גדול. און ווי ווי קען מען ענדערן און בויען א בימה אין בית המקדש? זאגט רשי, בעזרה, ווי מען געפינט מערערע מאל וירא כבוד השם, וואו איז דאס געווען? ביים פתח פון אוהל מועד, ס'איז נישט געווען אינעווייניג, נאר ס'איז געווען דווקא אין די עזרה. זאגט רשי, ס'איז געווען דער ענין פון נס הכי גדול, און ס'איז געווען אויך דער ענין פון פתח אוהל מועד, דאס שטייט די לשון את פני ה' אלקיך, מוז רשי צולייגן אז ס'איז געווען אין די עזרה, מען האט געלערנט וועגן דעם משכן, אז עניני המשכן פלעגן גענוצט ווערן בכל יום, חוץ פון קדשי קדשים וואס איז ואל יבוא בכל עת, און פארשטאנדיג אז אזוי איז אויך ביים בית המקדש, ווי קומט עס אז עס זאל שטיין א בימה אין מקדש צוליב באנוצן זי איינמאל אין זיבן יאר? דער קינד האט א שאלה, ווען רשי שרייבט נאר על בימה של עץ, האט ער געהאט א שאלה, וואס האט מען עס אריינגעהאקט אין בית המקדש דארט אין די עזרה, א בימה, צו דאך שטערן צו טון וואס מען דארף, צו שטערן מענטשן זאלן קענען אריינקומען, אויף וואס דארף מען די בימה דארט? מוז רשי אים זאגן, אזוי ווי די לשון, אז מען האט עס געבויעט, יעדן מאל ווען עס איז געקומען הקהל, האט מען עס אויפגעבויעט. אויך וואלט עס מסתם געשטערט די עבודה הרגילה אין בית המקדש במשך כל הזמן. מוז רשי צולייגן, דעריבער איז רשי מוסיף של עץ שהיו עושין, מ'האט דאס געמאכט יעדן מאל און מ'האט עס צונומען נאכדעם. דער רבי לייגט צו אין הערה פֿינף און דרײַסיק, דערפאר מוז רשי מדגיש זיין אז ס'איז געווען בעזרה, ווייל אויב ס'וואלט געווען אין הר הבית, וואלט מען נישט געארט ווען ס'שטייט דארטן אלע יארן, מ'דארף עס נישט צונעמען, ס'שטערט נישט קיינעם דארטן, מ'טוט דארטן גארנישט. מה שאין כן באם היה בהר הבית מקום רחב, אבער לאידך באם היה בהר הבית אין מוכרח כל כך לבימה, דער רבי זאגט זייער געשמאק, אין הר הבית וואלט מען עס נישט געדארפט צונעמען, אבער אין הר הבית זאגט דער רבי וואלט מען גארנישט געדארפט האבן די בימה, עס איז דאך געווען בשיפוע, עס איז נישט געווען, עס איז דאך געווען טרעפ אין בית המקדש וואס מען איז ארויפגעגאנגען, הר הבית איז געווען נישט גלייך, נישט במישור, ממילא דער מלך וואלט געווען אויבן, דער גאנצער עולם וואלט געווען אזוי ווי א אודיטאריום, וואלטן אלע געקענט הערן און זען אים. אקעי, א געשמאקע הערה'לע. דעריבער, וויבאלד אז דאס מוז רשי מוסיף זיין, ערשטנס אז ס'איז געווען של עץ וואס מ'גייט מסביר זיין, און אויכעט שהיו עושים, רשי זאגט נישט על בימה של עץ, על בימה של עץ שהיו עושים בעזרה, דאס איז געווען א דבר, א באזהרה האט מען שוין פארענטפערט, פון וואו רשי לערנט עס ארויס אין פשוטו של מקרא, שטייט לראות את פני השם אלוקיך, וואו איז דאס דווקא אין די עזרה? דאס איז געווען א דבר עראי של עץ. וואס היו עושין עס איז געמאכט געווארן דעמאלס אין יענעם זמן יעדן זיבן יאר האט מען געמאכט א נייע אראפגעפאלן אלע שאלות רשי איז געשמאק פשוט מ'קען נישט זאגן וויפיל וויפיל די געשמאקייט איז צו לערנען אזא רשי מ'האט דאס געלערנט און נישט פארשטאנען גארנישט ס'דא אזעלכע שווערע שאלות פשוט געוואלדיגע שווערע וואס האט רשי דא געטון דער רבי האט אויסגעפונען וואס רשי האט דא געקוועטשט המלך היה קורא, דאס איז דער יסוד אויף דעם רבי'נס חידוש נפלא ביותר, אלע שאלות זענען אראפגעפאלן. אות ז' דער רבי אריינגיין, ווי געזאגט פריער אז ס'דא עניינים מופלאים על דרך ההלכה וואס מ'קען ארויסנעמען פון דעם פירוש רשי. דער רבי ברענגט אראפ די לשון פון של"ה, לשון השל"ה אין מסכת שבועות, אז ס'איז דא עניינים מופלאים אין רשי. אין דעם וואס דער מלך ליינט די פרשיות פון משנה תורה איז דא צוויי סברות. דער רבי ברענגט אריין דער רי פערלא קאכט זיך אין דעם ענין אין ספר המצוות, דער רי פערלא וועגן דעם ענין די חקירה, וואס איז די חקירה? ליינען די פרשיות פון משנה תורה איז דא צוויי סברות, צי דאס איז א דין אין מלך, דאס הייסט דאס איז איינער פון די חיובי המלך, א מלך וואס דארף ער טון? איינע פון די זאכן וואס א מלך האט א חיוב, אז בזמן הקהל דארף ער ליינען די פרשת התורה פאר כל העם. ס'איז א חיוב אויפן מלך צו עס טון. אדער דאס איז א דין אין מצוות הקהל, אז די פרשיות דארפן דעמאלט געליינט ווערן דורכן מלך. איך קען עס לערנען אויף ביידע וועגן. איז ווען די שאלה זעט מען דער רבי זאגט וואס איז נוגע להלכה וועט זיין אייב א אנדערער האט עס געליינט נישט דער מלך איז אייב ס'איז אייב ס'איז א ענין פון דוקא א ענין פון מלך האט עס דוקא דער מלך געדארפט ליינען אייב נישט קען עס א צווייטער ליינען ווי מ'וועט באלד זען אינעווייניג על דרך זה קען מען קלערן די זעלבע שאלה וואס דא די חקירה דער רבי ברענגט אראפ פון רי"פ פערלא די חקירה צו ס'איז א מצוה אויפן מלך אז ער דארף ליינען צו ס'איז א דין א חלק פון הקהל אז מ'דארף ליינען חומש דברים על דרך זה קען מען קלערן דער רבי מחדש א נייע חקירה בנוגע דער בימה וואס מ'האט דעמאלט געמאכט, צו איז דאס צוליב דעם מלך מצד כבודו וכיוצא בזה, דארף מען מאכן פאר אים א בימה ער זאל אויף איר ליינען, אדער דאס איז מצד די דיני די דיני ומצוות פון הקהל פארוואס מאכט מען די בימה? איז דאס א ענין פון כבוד המלך אז ער זיצט אנדערש ווי אלעמען, אדער ס'איז א מצוה אין הקהל אז מ'דארף מאכן די בימה? בפשטות איז דאס תלוי די ערשטע שאלה וואס מ'האט געפרעגט, צו ס'איז א דין אין מלך דער ליינען, צו ס'איז א דין אין הקהל, פון וואנען מ'לערנט אפ אז דער מלך דארף ליינען בתורה. בפשטות ס'איז תלוי פון וואו איך לערן ארויס אז דער מלך דארף עס ליינען, ווענדט זיך וואס ס'שטייט אין תורה. דער רבי ברענגט אראפ אין הארה איין און פֿערציק ונפקא מינה להלכה אין קריאת המלך וכן הבימה אויב ס'איז מעכב במצוות הקהל. דער רי"פ פערלא רעדט וועגן דעם, דער מנחת חינוך רעדט וועגן דעם, אז ס'איז א נפקא מינה להלכה. אייב איך זאג אז ס'איז דוקא דער מלך, און א צווייטער האט געליינט איז מען נישט יוצא, אייב ס'דארף זיין א בימה של עץ, ס'איז נישט געווען קיין בימה צו מ'איז יוצא צו נישט. פון וואנט נעם איך עס? פון וואו ס'שטייט אין תורה אט דער ענין. לויט דעם וועל איך וויסן צו ס'איז א מצוה אויפ'ן מלך, צו ס'איז א חלק פון דינים פון הקהל. רשי בפירושו למשנה, ער האט געוואלדיג. ס'איז א חילוק פון רשי אין חומש, און רשי אין מסכת סוטה. רשי אין בפירושו למשנה זאגט ואותה קריאה על ידי מלך היא, ליינען די חומש דברים איז לא איז פון די מלך, כדתניא בספרי, מיר האבן געלערנט אין ספרי בפרשת המלך את משנה התורה הזאת, אין קורין ביום הקהל אלא במשנה תורה, וואנט לערנט מען ארויס זאגט רשי דעם ענין אז וואנט לערן איך ארויס אז דער מלך דארף עס ליינען, זאגט ער כדתניא בספרי בפרשת המלך, דאס הייסט מען לערנט דאס אפ פון א פסוק אין פרשת פון המלך. בפשטות ווייל דאס איז איינער פון די דיני וחיובי המלך. איז געוואלדיג זעה איך קלאר אז דאס רעדט זיך אז דער דין איז אין דעם מלך ווי רשי איז מדגיש אין דעם ספרי וואו שטייט דאס אין ספרי אז דער מלך דארף ליינען אין פרשת המלך ווען מ'רעדט וועגן מלך שטייט דארט אז ער דארף ליינען לערן איך ארויס אז ס'איז א מצוה אויפ'ן ס'איז א חלק פון דעם מלך ס'איז נישט קיין פרט אין דיני הקהל ווייל דאס איז איינער פון די פון די דיני וחיובי המלך. אויב אבער מען לערנט דאס אפ פונעם פסוק בפרשתנו, תקרא את התורה הזאת, שטייט דאך תקרא, ווער איז תקרא? דער מלך. כנל, ווי מען האט געזאגט פריער דא פון דעם, דאס רשי האט געקוועטשט דא, שטייט פריער לשון רבים, דערנאך שטייט ויצו משה אותם, גלייך נאך דעם שטייט תקרא. כנל, איז מובן איז זייער זייער שטארק פארשטאנדיג אז דאס איז איינער פון די דינים אין מצוות הקהל, וואס האט נישט צוטון דווקא צו דעם מלך, איז דער חילוק פון וואו איך לערן עס, פון וואו איך לערן עס ארויס, ועל פי הנל, לויט וואס מ'האט גערעדט פריערט, קומט, קומט אויס לכאורה, אז רש י, דער רבי וויל דאך ארויסברענגען א דבר נפלא וואס מ'לערנט ארויס דעם חילוק פון די גמרא ביז דא, קומט אויס לכאורה אז רשי בפירושו על התורה, ווי רשי נעמט פון פשוטו של מקרא, לערנט ער אז די עניינים זענען חיובים און פרטי דינים אין מצוות הקהל. רשי לערנט עס ארויס פון תקרא, שטייט תקרא לשון יחיד, ווער דארף ליינען? דער מלך, וואס איז דאס א פרט? א פרט אין דיני הקהל. לערנט ער אז די ענינים זענען חיובים ופרטי דינים פון מצוות הקהל, וואס מען לערנט אפ פון דעם פסוק אין פרשת הקהל, תקרא את התורה הזאת, מה שאין כן אין גמרא זאגט אז ס'רעדט זיך פון דעם ספרי, דארט רעדט ער וועגן דעם פרשת פון פון די דינים ווי דער לשון דארט איז געווען, כדאיתא בספרי בפרשת המלך, איז א חילוק פון די פשוטו של מקרא און גמרא. סיי דאס וואס המלך היה קורא, סיי סיי וואס המלך היה קורא, און רשי ברענגט דאך אראפ אויכעט די עשיית הבימה, וואו שטייט דאס? אין די פרשה פון הקהל איז די בימה איז נישט, האט נישט און ס'איז נישט קיין חלק פון די מלך אלס כבוד המלך, וואס אין דער ענין פון מלך וואס ער דארף ליינען, איז נישט ווייל ס'איז א מצוה אויף אים צו ליינען, וואס קען זיין א חילוק להלכה אויב א אנדערער האט געליינט האט געליינט אן א בימה פשוטו של מקרא קען זיין אז ס'וואלט געווען גוט ווען דער אנדערער וואלט געליינט דאס איז מען אויכעט יוצא סיי דאס וואס המלך היה קורא סיי די עשיית הבימה דאס איז כדי אלע אידן זאלן קענען הערן פרשת התורה ס'איז א חלק אין פרשת הקהל כנזכר לעיל דאס האט נישט צו טון צו דעם ענין פון א חלק אין דעם מלך פשוט געוואלדיג דאס איז אלס אין פשוטו של מקרא מה שאין כן בפירושו לשס איז ער מפרש פשוטו של המשנה אז די משנה רופט דאס אן פרשת המלך און אין כל המשך המשנה איז מודגש כמה פעמים כבודו של מלך דער סדר ווי מען האט געברענגט די ספר תורה ווי פריער גערעדט ער דארף זיצן ער שטייט נישט ווען ער לייענט די תורה געוואלדיגע זאך אלע שטיין און ער זיצט און ער לייענט די תורה כבוד המלך זעה איך אז דארטן רעדט זיך די משנה רעדט אלס וועגן וועגן דעם ענין פון מען לערנט זיך ארויס פרשת המלך פשוטו של מקרא איז אינגאנצן אנדערש און אין כל המשך המשנה איז מודגש כמה פעמים כבודו של מלך ווי ער זאגט והוא יושב עליה, חזן הכנסת נוטל ספר תורה, ונותנה לראש הכנסת, פריער געברענגט פון די גמרא, וראש הכנסת נותנה לסגן כהן גדול, סגן כהן גדול נותנה לכהן גדול, וכהן גדול נותנה למלך, וואס כולם משום כבודו של מלך. די גמרא זאגט קלאר אז דאס איז פאר כבודו של מלך, איינער נעמט ארויס די ספר תורה גיט עס גלייך צום מלך, איז זייער ביליג, מיט א גאנצן סדר, דער שמש ער גיט עס צו דעם רב, דער רב גיט עס צו דעם סגן, דער סגן גיט עס צום כהן גדול, א גאנצע דאס כבוד המלך, דער מלך קריגט נישט דאס, איר ווייסט פון וועמען דער מלך קריגט די ספר תורה? פון דעם כהן גדול, געוואלדיג, וואס כולם משום כבודו של מלך שטייט אין גמרא, דערנאך שטייט קורא יושב, קלאר, משום כבודו זאגט די גמרא. ועל דרך זה בנוגע צו דער בימה שטייט דער לשון געוואלדיג ס'האט א חלק אין מלך לויט די גמרא ווי שטייט דער לשון עושים לו בימה של עץ וואס איז דארט דער לשון די גמרא דאך יעדע זאך בדיוק עושים בימה של עץ עושים לו משום כבודו דער רבי לייגט צו זייער געשמאק די גמרא אין מגילה זאגט רשי די זעלבע זאך, ולהעיר, געוואלדיג ווי דער רבי איז מדייק אויף יעדע זאך, שבדפוס שני, ובכמה וכמה כתבי יד רשי, איז אין אונזער פסוק שטייט, שעושים לו בעזרה. נו, א הערה, אז לכאורה, אויב איך זאג עושים לו, דאך איז א סתירה צו דעם. דאך זאגט מען להעיר, אז ס'דא רשי, איז דא דפוסים וואס שטייט עושים לו, אפשר עושים לו דאך שוין וועגן כבוד המלך, איז דאך שוין נישט קיין חלק פון הקהל. אקעי, ס'נאר א הערה. דעריבער לערנט רשי בשס כדתניא בספרי רשי אין שס זאגט כדתניא בספרי בפרשת המלך אז דאס איז א דין אין מצוות מלך גמרא שטייט אלץ וועגן כבוד המלך און דא אין פשוטו של מקרא שטייט דאך תקרא את התורה הזאת וואו איז דאס מצוות הקהל אפשר מצוות הקהל האט דאס נישט צו טון צו דעם מלך געוואלדיגע דבר נפלא וואס לערנט ארויס פון רש י א ענין אין הלכה ווי ס'איז א חילוק אין פשוטו של מקרא און א חילוק אין א חילוק אין אין גמרא און ס'איז א חילוק להלכה ווי געזאגט פריער אות ח' מיינה של תורה שבפירוש רש י ס'איז דא אין יעדער רש י איז דא יינה של תורה וואס איז יינה של תורה וואס קען מען זיך אפלערנען פון דעם שוין גערעדט פיל מאל. אז התורה היא נצחית, דער אלטער רבי אין תניא פרק י ז זאגט, תורה איז נצחית, אז כאטש און כאטש די מצוה פון הקהל בגשמיות אין בית המקדש איז יעצט נישט שייך, איז זי אבער דא אין עבודה רוחנית, אין דעם משכן און מקדש פרטי וואס איז בתוך כל אחד ואחד מישראל, יעדער איינער האט דאך א מקדש פרטי, אין דעם מקדש פרטי איז דא דער ענין פון הקהל היינט אויכעט. וואס איז דאס? דער תוכן הענין פון הקהל ביי יעדער אידן איז, וואס מיינט דאס יעדער אידן זאל מאכן הקהל, הקהל את העם איז דער קיבוץ והקהלה צאמנעמען פון אלע זיינע כוחות הנפש און זיין מחשבה דיבור ומעשה, אלץ זאל ער צאמנעמען, אריינברענגען און אריינשטעלן זיי אלע אין דעם בית המקדש הפנימי זיינעם. ער זאל זיי אלע ארייננעמען אין בית המקדש און טון פונקט וואס דער אייבישטער וויל. און דאס דארף זיין המלך היה קורא. וואס מיינט עס דא? די קריאה והמשכה צו אלע כוחות הנפש איז על ידי המלך. וואס בכוחות הנפש איז דאס דער ביטול די קבלת עול מלכות שמים וואס איז דא ביי יעדן איד. דארפסט צאמנעמען אלע דיינע כוחות מיט דיינע מחשבה דיבור ומעשה, זיי אריינברענגען אין אין אריינברענגען ווי דער לשון פון רבי'ן איז, איז אריינברענגען אין די בית המקדש הפנימי אין דיין הארץ, אין בית המקדש הפנימי וואו דו ביסט, און וואס דארף זיין? ווער דארף עס ליינען? דער מלך, וואס איז דער ענין פון מלך? מקבל זיין עול מלכות שמים, דאס וואס פאדערט זיך פון א אידן היינט אין דעם ענין פון הקהל על דרך ווי דער צמח צדק איז מבאר דעם מלך כפשוטו, אז דער מלך איז ממשיך דעם ענין פון קבלת עול און יראת שמים און יראת השם צו אלע אידן. ברענגט ער אראפ דעם לשון פון רמב ם אין הלכה ו' ויראה עצמו כאילו עתה נצטווה בה ומפי הגבורה שומעה שהמלך שליח הוא להשמיע דברי הקל זעלבע זאך דא אויכעט דער מלך ווי שוין געלערנט אין די פריערדיגע שיחות אז דער מלך איז מעורר די אידן דערפאר דארף מען האבן א איד דערפאר איז שמואל נישט געווען צופרידן ווי מיר האבן געלערנט אין שיחה פון יענע וואך אז א איד דארף האבן דעם מלך ער זאל אים ברענגען צו די העכערע דרגה אז ער זאל האבן יראה פונעם אייבערשטן, יראת הרוממות, יראת הכבוד און דאס. דער צמח צדק זאגט אז דער מלך איז ממשיך קבלת עול און יראת השם אין יעדן אידן, דאס דארף דער איד אריינברענגען אין זיך, מקבץ זיין זיינע אלע כוחות, און דורך דעם קומען צו א ביטול דורך קבלת עול אויף דעם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. און אויף דעם זאגט מען אז המלך היה קורא, איז נוגע אין דין און מצות הקהל, יעצט וועלן מיר פארשטיין אויכעט, לויט רשי קומט דאך אויס אז אין חומש לערנען מיר ארויס אז דער ענין פון דעם ענין פון פון פון המלך היה קורא האט צו טון מיט דעם א דין אין מצות הקהל, דער למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את השם איז דווקא דאן ווען עס קומט מצד קבלת עול. בשעת אבער עס קומט מצד זיין תענוג און געשמאק, קען זיך אין דעם אריינמישן א הרגש ותנועה פון זיין מציאות, פעלט דעמאלט אין דעם שלימות המכוון פון ויראו את ה' אלוקיכם. ויראו את ה' אלוקיכם מוז זיין דער ענין פון ביטול, מוז זיין דער ענין פון קבלת עול מלכות שמים. קבלת עול, קבלת עול איז נישט דא קיין וויכוחים, נישט דא קיין טענות, א עול, מען לייגט ארויף א עול אויף די בהמה און זי גייט נאר וואו מען וויל, קבלת עול אויף זיך, מען לייגט ארויף א קבלת עול אויף זיך און מען טוט נאר אזוי, אויב ער טוט עס אלס א געשמאק ווייל ער האט א געשמאק אין דעם, שוין א חסרון, ער קען אנק ער קען פעלן דער ענין פון שלימות המכוון אין ויראו את השם אלקיכם. קבלת עול ברענגט צו די גרעסטע דרגה פון יראה. אות ט', צו דעם קומט דער המשך, אז די קבלת עול ויראה נאך א פרט איז דאך דא אז דארף זיין באופן של בימה אויב דאס איז מצד דעם קבלת עול ויראה אליין קען עס פועלן אויף אים א תנועה פון ביטול כאסקופה הנדרסת דער רבי דארף ארויסברענגען אז דער ביטול דארף זיין אין א אופן אז ס'בלייבט עפעס ביי אים אויכעט א ענין פון מציאות אויב ער איז בטל אינגאנצן מ'ווערט כאסקופה אזוי ווי א שוועל וואס מ'גייט אריין אין א שטוב יעדער איינער טרעט אויף דעם און ער וועט נישט קענען טון די עבודה כראוי ס'וועט אים פעלן דער ענין פון די עבודה כראוי אויב ער וועט זיין אינגאנצן ענין פון ביטול, דארף דאס דעריבער זיין באופן של בימה. וואס מיינט בימה? א תנועה פון תוקף. ביטול קבלת עול ווערט ער אינגאנצן אויס, ער וועט זיך נישט קענען שלאגן מיט יצר הרע, ער מוז האבן א תוקף. יתגבר כארי זאגט אין שלחן ערוך, און דער אלטער רבי רוימט זיך אפ אין שלחן ערוך, דער רבי לייגט צו די הערה צוויי און זעכציק, וואס איז דער יתגבר כארי?

טראכט נישט אז די יצר הרע איז אוועק געגיין, ער ווארט אויף דיר יעדן סעקונדע ער וויל דיר מכשיל זיין, זאלסט אלעמאל זיין ירגיז, אלעמאל זאלסט זיך שלאגן מיט אים, און זיין פאר אים, הייב אן פאר אים, און זיי אים, זיי גובר אויף דעם יצר הרע. און די הגבהה והתנשאות אינעם קבלת עול, וואס ס'דארף זיין דער ענין פון בימה, פועל'ט אז די קריאה פון המלך היה קורא זאל דערהערט ווערן, ביז עס זאל האבן א קיום און פעולה דער לשון איז דאך למען ישמעו ולמען יראו. פארוואס מאכט מען דאס? אז מען זאל קענען הערן. ס'איז א מצוה אין הקהל. מילא איז נישט קיין מצוה אין דער מלך, א מצוה מיר זאלן קענען הערן ווי ס'דארף צו זיין, וויאזוי ס'זאל האבן א קיום און פעולה אין אלע כוחות הנפש, מחשבה דיבור ומעשה, במשך כל השנה כולה. דערביי מוז מען אבער באווארענען נאך צוויי זאכן וואס רעדט זיך דארטן, אז ס'דארף זיין של עץ, און ב' שיהיו עושין בעזרה. וואס לערנט דאס אונז היינט? די תנועה של בימה הגבהה והתנשאות זאל נאר זיין באופן עראי של עץ. עץ איז נישט קיין זאך וואס מאכט מאכט א בימה אויף א שטענדיגע זאך, מאכט מען דאס ווי ס'דארף זיין פון שטיין מיט אלץ, און נוצן דאס נאר אין עניינים של קדושה בעזרה. דער ענין פון בימה, דער ענין פון התנשאות, דער ענין פון האבן א ביסל מענטש גאוה, כאילו צו זאגן, נישט ער זאגט נישט בלשון פון גאוה, ער דארף האבן א תוקף, דאס וואס דער רבי זאגט, דארף עס זיין דווקא בעזרה, בשעת ער דארף טון די עבודה פון הקהל, פון קיבוץ כל הכוחות, יעמאלט מעג זיין ביי אים דער ענין פון התנשאות א ביסל, עס זאל נישט זיין כאסקופה הנדרסת. בשעת אבער ער געפינט זיך נישט בעזרה. נישט אין דער מעמד און מצב נעלה פון קדושה און עבודת השם, קען פון דעם ארויסקומען א תנועה פון התנשאות היפך הכוונה. דערפאר דארף זיין דער ענין פון ביטול לגמרי, ווען ער איז אין די עבודה פון הקהל, ער מקבץ אלע זיינע כוחות און ער גייט אן דינען דעם אייבערשטן ווי ס'דארף זיין, מוז ער האבן דעם ענין פון התנשאות, בשעת ער איז אבער אין די וואכעדיגע צייטן ביי די ארבעט מיט אלע אנדערע זאכן, יעמאלט אז ער וועט האבן דעם ענין פון תוקף, איז דאס נישט גוט, אין הערה פֿיר און זעכציק, ראה שלחן ערוך אדמו"ר הזקן אורח חיים מהדורא קמא סימן א' סעיף ג', שלא יקנה קניין נפשו להיות עז פנים אפילו שלא במקום עבודתו יתברך, דארטן נישט, וואו קענסטו האבן דעם ענין פון תוקף א קניין נפשו עז פנים? דווקא ווען דו דינסט דעם אייבערשטן ווען דו האלטסט ביי הקהל, בשעת אבער ער געפינט זיך נישט ביי עזרה נישט אין א מעמד ומצב נעלה פון קדושה און עבודת השם, קען פון דעם ארויסקומען א תנועה פון התנשאות היפך הכוונה, ובפרט. שטייענדיג אין די טעג פון הכנה צו שנת הקהל, דער יאר וואס איז געווען דער רבי האט גערעדט די שיחה תשל"ה, ל"ו איז געווען א שנת הקהל, פרשת וילך איז דאך ממש פאר ראש השנה, זאגט דער רבי אז מען שטייט אין די טעג פון הכנה צו שנת הקהל, היינט אבער דארף מען צולייגן אז מיר האלטן נאך אין די לעצטע צוויי וואכן, וואס איז קומט יעצט בלייבט זענען מיר נאך אין שנת הקהל, גיבט מען יעדן אידן מ'האבן יעצט די כוחות אויף קענען דורכפירן דעם ענין פון הקהל אין זיין מקדש הפרטי, און דורכדעם איז מען זוכה צו מקיים זיין מצוות הקהל כפשוטו, יעדער איינער רעדט אן דעם ענין פון הקהל כפשוטו ווי דער רבי האט געזאגט וואס דאס מיינט אין רוחניות הענינים, מילא איז דורכדעם איז מען זוכה צו מקיים זיין מצוות הקהל כפשוטו אין דעם בית המקדש השלישי, און מען וועט הערן די קריאה בתורה פון מלך המשיח בשנת הקהל הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה, משיחת שבת פרשת וילך תשל"ד.